א גוט מארגן, היינט איז דינסטאג אינדערפרי, כ'וויל רעדן אביסל פון אמונת השם און השגחת השם, אזוי ווי די דריי סדרות, שמות וארא און בא, זאגט דער הייליגער רמבן ולטוטפות בין עיניך דאס אונז צו לערנען, שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, אלעס וואס א איד טוט, יעדן ריר וואס אונז טומיר איז פול מיט ניסים, כ'האב געוואלט זאגן אזוי. מען האט געגאנגען און מען האט געגראבן טויטע אלע יארן, מען האט אונז געזאגט ליגנט, מען האט גענומען די שענסטע פון כלל ישראל, דאס איז געווען אידן וואס האבן געגעסן דעם קרבן פסח נאך זיי, זיי האבן נאך געזען דעם התגלות פונעם אייבערשטן די צען ניסים אין בית המקדש, מען האט גענומען זייערע גופן, מען האט זיי ארויסגענומען פון זייער אייביגע רו, און מען האט זיי, איך ווייס ווי מען האט זיי באגראבן, פרעג דוד שמידל מיטן פידל. ס'איז אנבעליוועבל. מ'האט זיך געטרויט צו טון אזאלעכע זאכן וואס קיינער האט זיך נישט געטרויט צו טון. עטס זעט יעצט פינעווע פארטאגס איך גיי אין די גאס, כ'האב דאך נישט קיין שול ווי צו דאווענען, גיי איך דריי מאל ארום ווילימסבורג, גייט דא דורך א איד, איך קען אים נישט, ער קען מיך נישט, קודם שפייעט ער, אבער ער קען לערנען, וירקה בפניו, ער שפייעט אויף די פלאר, ער האט נישט געשפיגן אין פנים. יא, סאו דאט איט עטס מעגט מיך אלע מקנא זיין. עטס וואלטס נישט געקענט אויסהאלטן איין טאג, אזוי שטייט אין די גמרא, או חברותא או מיתותא. עניוועי. לאמיר גיין ווייטער. בקיצור, מען האט גענומען די מענטשן, מען האט זיי אויפגעגראבן, פאר געלט, אלעס איז געווען פאר געלט, דאס וואלט מען שוין געקענט טאלערעיטן, וואס טוט נישט א איד פאר געלט, אבער די צרה איז זיי זענען נאך געגאנגען און אונז ברעינוואשט אז דער גארד משרד העתיקות טוט עס, איך האב עס דא טוט זיך, ס'איז געפערליך געווען דער מצב, ממש געפערליך, שוין, למעשה איז אזוי. ס'געקומען אפאר מענטשן, ערנסטע מענטשן, איך אליין בין אראפגעפארן צוויי א האלב יאר צוריק אויף מיינע אייגענע שפעזן, קאסט היינט צו פארן אויף ארץ ישראל, דעמאלטס האט אויך שוין געקאסט מסתם זעקס זיבן טויזנט דאלער. עכ"פ, כ'בין אראפגעפארן כ'האב געזעהן ווי דוד שמידל מיט זיינע חברה גראבן די טויטע, זיי האקן אפ די קעפ, ס'איז ממש ס'געווען הארצרייסענדיג עס צוצוקוקן, עניוועי, ס'געווען א הסתר פנים אסאך יארן. למעשה איז אזוי, סיי דעמאלס ווען איך בין געווען צוויי יאר צוריק און סיי יעצט, בין איך געגאנגען וויזיטן נשר. נשר, דאס איז אזא געגנט ווי ס'איז דא א ריזיגע פאבריק פון צעמענט, איר ווייסט צעמענט וואס איר זעט פארטלענד צעמענט, דאס איז אזא ספעציעלע ערד, ווען דו מישט עס מיט וואסער ווערט ער הארט אזוי ווי אן אייזן געווען. פאר מ'האט אים צו צומאל, מ'נעמט דעם שטיין, מ'צומאלט אים, און מיט וואסער מאכט מען אים צוריק שטארק, דאס איז אויך איינע פון די נפלאות הבורא וואס דאס גלייכן איז נישט דא, ס'איז ס'איז כמעט אזוי ווי א יש מאין, שטעל דיר פאר דו האסט גענומען א שטיין, האסט אים צומאלן, און דו האסט אים געמישט מיט וואסער, מיט גארנישט מער, און ער ווערט גראדע צוריק הארט, און ווען נישט דאס וואלט מען נישט געקענט בויען בנינים, וואלט נישט געהאט וואו צו וואוינען, אררייט, מ'וואלט געקענט וואוינען אין מיין בונקער אין פאקיסטאן. נארמאל וואלסט נישט געקענט אין ערגעץ וואוינען. און אזוי קיין עין הרע בויעט מען שיינע בנינים מיט אלעם ס'איז דאך א נחת אפילו ווען דו זעסט א בנין וואס איז געבויעט מיט גלאז דער בנין איז נישט געבויעט מיט גלאז דער בנין איז נאר ארויפגעלייגט אויף דעם גלאז אבער די פאנדעישאן איז סעמענט. דאס איז א מורא'דיגע זאך, איך האב א גאנצע אריכות, כ'האב מסביר געווען פארוואס דער אייבערשטער האט אונז געפלאגט אין מצרים בחומר ובלבנים, ווייל מ'האט געזען ס'ווערט צוריק אזוי ווי ס'איז געווען פון אנפאנג, און דאס איז געווען א מוסר השכל אז אידישע קינדער, כאטשיג מ'האט געזינדיגט, דער חטא פון אדם הראשון, דער חטא פון די. הונדערט און דרײַסיק יאר וואס ער איז געזעסן אין נחל גיחון, און דעמאלטס האט ער מוליד געווען שדים מיט לילן, דאס האבן מיר אונז געמוזט מעלה זיין, ווייזט עס פארן מענטש, קוק אהער, אפילו דו ביסט פארקראכן, ביסט צומאלן אויף שטיקער, מיט אביסל וואסער קענסטו צוריק קומען. איי מים אלא תורה, כ'האב א גאנצע אריכות ס'איז נישט אויף יעצט. על כל פנים, ס'האט יעדן וויי געטון, מיר האט עס מורא'דיג וויי געטון, איך פלעג שטיין און קוקן וואס דאס הייסט א הסתר פנים. איך האב דאך יא געזעהן וואס מען טוט דארט, און דער הסתר בתוך הסתר איז אז. אז קודם כל גראבט מען טויטע, דאס איז דער הסתר, און דער הסתר בתוך הסתר איז מען שרייט גאר יענער טוט עס, איך מעג! שמידל מיטן פידל נעמט ביי אונז אַכצן דאלער יעדן ערב יום כיפור אז ער שלאגט זיך אז מען זאל נישט גראבן טויטע, ווען ער אליין גראבט טויטע און מאכט מיליאנס אוו דאלערס, רבותי דאונט עסטימעיט, ס'איז נישט שקלים ס'איז דאלערס, ס'איז נישט צען דאלערס ס'איז מיליאנס אוו דאלערס. עכ"פ. אונז האמיר געשטאנען און געבעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם אונז טומער וואס מיר קעמער זאלסט אויף אונז נישט ברוגז זיין ווייל אונז האמיר געטרייט די בעסט ס'דא גרויסע רשעים רוצחים וואס מען קען נישט מיט זיי דורך קריכן עניוועי דער אייבערשטער האט געהאלפן א מוראדיגע זאך און איך וויל עס זאגן ווייל איך וויל יעדער זאל וויסן נשר דער באלעבאס איז איינע פון די גרעסטע ביליאנערן אין מזרח התיכון, נישט אין מדינת ישראל, אין מזרח התיכון, ער האט לאנד, ער האט א פאבריק וואס ער מאכט צעמענט, ער האט אלע מינע אינוועסטמענטס אויף די וועלט וואס ס'איז דא, דער חשבון איז אז אמאל ווערט דער אינוועסטמענט שוואך, עט ער אייביג האבן פון וואס צו לעבן, ענדליך, די טויטע. האבן אים אזא בס בענק געגעבן אזא זעץ אין קאפ ער האט דערקלערט בענקראפסי ער האט נישט קיין פרנסה, גוט ער האט ער וועט אלץ האבן מער ווי אונז ווייל ער האט זיך געגנבעט יארן אבער נישט דאס האט ער געוואלט ער האט נישט געוואלט אז אויף דער עלטער זאל ער זיין א באנקראטניק רבותי די טויטע האבן אים דערלאנגט א פליק איך זאג נאכאמאל אין יעדן חושך כפול ומכופל וואו אונז געפין מיר זיך זעהן מיר אונז אזויפיל אור די גאנצע צייט. אז דער אייבערשטער באגלייט אונז, ער נעמט זיך אן פאר אונז, פאר אונז, פאר די מלחמה וואס אונז פיר מיר פאר זיין הייליגן נאמענ'ס וועגן. אויף דעם איז געזאגט דער פסוק כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף, דער אייבערשטער וואטשט די חיצים זאלן נישט אריינגיין אין אונז, ער פראטעקט אונז, און מען זעט אזא מין התגלות השם, וויאזוי דער אייבערשטער וויל און ער האט הנאה אז מען שלאגט זיך פאר אידישקייט, אז מען לאזט נישט אידישקייט אונטערגיין. סאו דאס איז די ערשטע נייעס אז נשר איז אין בענקראפסי. יעצט דאס האט דוד שמידל געגראבן. אונז ווייסן מיר אלע אז נשר האט געגראבן דוד שמידל. דאס איז נישט משרד עתיקות. און דאס איז נישט די אנדערע. דאס איז נישט די רבי אהרן'ס חברה וואס האבן זיך געמאכט יעצט אזא ארגענעזעישן אויף צו סופאוזינגלי פראטעקטן די טויטע און דערווייל זיי גראבן. זיי האבן געזעהן ס'איז דא געלט. וואו ס'איז דא געלט שטופן זיי זיך אריין די נאז. עניוועי. אהרן האט געפענט א בית שחיטה פאר די גאנצע וועלט, משוגענער הונט, וואלסט קענט האבן די חשוב'סטע שחיטה נאר וואס, דו ביסט אזוי פארגרעבט מיט דיין געלט אז דו ביסט שוין נישט באלעבאס, דו האסט דארטן דעם אינוועסטער דער וואס האט אריינגעלייגט געלט און דו האסט פאר אים מורא, דו ביסט נישט באלעבאס, קענט האבן סאטמאר די חשוב'סטע און די פיינסטע שחיטה, דערווייל האט ער צוביסלעך איבערגענומען אלע קליינע שחיטות און ער געט זיי. טרייפות, ער ווייסט נאך נישט וואסערע קאטשקעס ער געט, דער רשע אהרן, ווען איך האב אים געווארנט יאהרן מען דארף בודק זיין צומת הגידין, כ'על זאגן דעם אמת אמאל ווען איך געווען יונגער האב איך אביסל געלערנט און די שחיטה אין בני ברק איז געווען לעבן בית החיים און אונז פלעג מיר גיין קוקן וויאזוי רב לאנדא שעכט, אונז האב מיר נאך געקענט דעם אלטן רב לאנדא, איך האב געוויסט אז טשיקן מוז מען בודק זיין צומת הגידין, האט ער געזאגט ניין מען מוז נישט, פארוואס ווייל זאליק האט נישט בודק געווען מוז ער אויך נישט, סוף איז געווען אז ס'איז געקומען עפעס א ליטווישער איד און האט אים געוויזן ר' אַכט און דרײַסיק פראצענט טרייפות, דא גייט ער שוין היינט און שרייט רבותי צומת הגידין איז נבילה דאורייתא, שייגעץ וואס דו ביסט, פינעף יאר האסטו אונז געגעבן צומת הגידין נבילה דאורייתא מיט א בלעכענעם פנים יו דידענט קעיר אונז האמיר דיך געווארנט. יעצט לאמיר גיין ווייטער, דא איז געשען נאך א מוראדיגער אומגליק, משה אהרן קעסטנבוים איז לעזער קעסטנבוים'ס ברודער, ער איז געפארן יעצט אויף ארץ ישראל, מסתמא אויך העלפן, דעם פלאפ וואס לעזער האט אנגעמאכט צו קויפן א בית החיים וויסנדיג ס'א בית החיים און עס פארקויפן פאר אונז ביליג אזוי ווי מען האט געטון אין שיכון סאטמאר פון ירושלים האב איך געהערט זאגן אז ס'איז געווען א ריזיגע פלאפ דערויף זאגט ער האט ער געמאכט א פלאפ ער האט אויסגעזאגט דעם אמת יא ס'איז אמת וואס נחום ראזענבערג זאגט ירושלים איז געבויט אויף א בית החיים סאו מען האט עס שוין איינמאל געטון מעג מען דאך שוין דאס צווייטע מאל.

און דער בחור האט זיך אויסגעשטרעקט, הצלה האט אים געמוזט טראגן אין הדסה אין עין כרם, אין עין כרם טראגט מען די די אזוי ווי ביי אונז דא אין בעלוויו האספיטעל וואו דא די שווערסטע קעיסעס, זיי האבן די בעסטע נוראו סורדזשענס מיט אלעם, די זעלבע איז עין כרם. ס'איז א טראמא סענטער. און און שוין, און ס'איז געשען אן עקסידענט, איז נארמאל ווען מען זעט אן עקסידענט שטעלט מען זיך אפ און מען קוקט וויפיל די דעמעדזש איז, מען נעמט דעם אייגענעם סעלפאון און מען קאלט גראד אפ די הצלה, מען טרייט עפעס צו טוהן, אפשר בליט אים, כאפט מען אים אן דארט ווי ס'בליט. איז געגאנגען משה אהרן קעסטענבוים און ער איז אוועקגעלאפן, ער האט איבערגעלאזט א מענטש אויסצובליטן צום טויט. איר זעהט? דאס איז אונזערע חברה די סאטמארע חיות, קוק וואס זיי האבן געטוהן, זיי האבן גענומען אויף מיר געגאסן בליטש, זיי האבן געשאסן אויף מיר, דאס איז סתם חיות פון וואלד, און מיט די חברה מוז מיר אונז. וואוינען אין איין שטאט און זיי נעמען איבער די שטאט, וואס כאטשיג דא איז דאך געווען אידישקייט אסאך פאר זיי זענען אנגעקומען, דא איז געווען א צעלעמער רב מיט א שחיטה מיט א מקווה מיט אלעם, יעצט ווילסט אריינקומען אין שטאט וועל יור וועלקאם, ס'איז אמעריקע, אמעריקע איז נישט דא אזוי ווי אינדערהיים קהילות און מ'קען זיך נישט מאכן אליין, דא קענסטו טון וואס דו ווילסט, נחום ראזנבערג קען זיך אויך מאכן א קהילה, פארשטייסט? האט מען יעדן ארויסגעטריבן, דאס זענען אונזערע רוצחים, מיט דעם האבן מיר אונז געהאנדלט, איך האב אליין נישט געוויסט מיט וואסערע רוצחים כ'האב געהאנדלט. מען האלט יעצט אין איין געוואויר ווערן איך'ל ענק נאך איבערגעבן וויאזוי ס'צעפאלט דער גאנצער ברוך מרדכי'ס קעיס מיט וואסארא רוצחים אונז האמיר געהאנדלט ס'קומט יעצט ארויס ס'קומט יעצט ארויס אז טשארלס היינס האט זיי געזאגט ווילסט איך זאל לויפן? ווילסט איך זאל געווינען? לייג אויס דאס געלט! זיי האבן אויסגעלייגט א מיליאן דאלער פארוואס איז סאטמאר געגאנגען לייגן א מיליאן דאלער? האב איך געמיינט ווייל זיי ווילן פראטעקטן ברוך מרדכי'ן א נעכטיגן טאג ברוך מרדכי געווען אינעם דיעל מיט טשארלס היינס אז ער וואקט דער וואס נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד אז ברוך מרדכי וואקט, און אפילו די עי-די-עי האט שוין אנגעהויבן אונטערצוהינקען, כ'האב איר געפרעגט וואס גייט זיין מיט ברוך מרדכי'ן זאגט זי די קעיס איז אזוי באטשד אפ און דער וויקטים האט שוין באקומען געלט ליגעלי ער וועט שוין נישט קומען, כ'ווייס נישט צו ס'לוינט זיך צו פראסעסן. איז געגאנגען מיסטער טאמפסאן. און ער האט איר געזאגט שרייב דיין רעזיגנעישאן גיי געזונטערהייט האט זי געזאגט ניין אויב אזוי וועט זי אלעס פארציילן און זי האט אנגעהויבן צו פארציילן פון שכם און פון יוסף פון די זון און פון די לבנה ס'איז מורא'דיג עטס ווייסט ווער ס'איז געווען אינעם דיעל? ער האט צוגעזאגט די אהרונים אז אברומי רובין וואקט מיט מיוזיק און ער האט צוגעזאגט פאר די זאלונים אז שניצלער גייט וואקן מיט מיוזיק און ווען דאס געשעהט איז די מלחמה פאריבער האבן זיי געוואונען ווייל די רבנים האבן מתיר געווען מיין בלוט. זיי האבן געוואוסט וואס זיי טוען, זיי האט נישט געבאדערט צו איך וועל יא משלים זיין צו דען צו נישט, אז דו לייגסט א חרם אויף א מענטש, און ס'איז דא א קהילה און בחורים וואס מ'נוצט פאר שלעגער, וואס מ'האט זיי אלע יארן געלערנט צו הרג'נען און אנצוקלאפן, ווי האט הרב אהרן געזאגט אין בעלז האט מען געשריגן כהנים ארויס רוצחים אלע יארן, עניוועי, דעמאלטס איז הותר דמו, און איך בין נאכנישט זיכער, איך קען נישט אויסזאגן פאר דער משוגענער האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, איך האלט אז דאס איז געווען א טעסט. אים האט סאטמאר געשיקט ס'איז מיין אייגענע אנאליסיס און געזאגט אזוי, קודם לאמיר זעהן ווי ווייט ער וועט רעזיסטן, אונז וועלן אים קודם גיסן בליטש אין די אויגן, מ'עט זעהן צו ער וועט אויפהערן צו ער וועט נישט, טאמער חלילה ער וועט זיין בלינד וועט ער ווידער בראדקעסטן, און נאכדעם וועט קומען א צווייטער און ער וועט אים אריינשיסן א בולעט אין קאפ, דאס איז געווען היום אומר לך עשה כך ומחר אומר לך עשה כך, דאס איז מיט וועלכע רוצחים אונז האמיר זיך דא געהארגעט און געשלאגן, נו האט דער אייבערשטער אנדערש געוואלט, און וואס האט דער אייבערשטער געוואלט אז. מען האט ארויסגעווארפן דעם פארפוילטן טשארלס היינס מיט הענע ווייט, ממילא גייען זיי זיך אויסלערנען קיינעמס בלוט איז נישט קיין הפקר, דאס איז אמעריקע און יעדער מעג זאגן וואס ער וויל, און בפרט נאך אז מען זאגט דעם רצון השם, אויף דעם האט מען זיך דאך געפרייט מען איז געקומען אויף אמעריקע, אידן קומען שוין דא הונדערטער יאר ווייל דא האט מען געקענט האלטן רעלידזשען, דאס אז עס וועט אריינקומען א סיגעטער שייגעץ און ער וועט אונז מאכל זיין נבילות און טרייפות און דאס נישט קענען זאגן גארנישט, און יעדער האט פאר דעם פערד פאר דעם מארמארישן פאוער מורא געהאט, נו. דאס האבן אונז שוין אליין געטון. עניוועי, למעשה איז דער קעסטנבוים, משה אהרן קעסטנבוים, האט צוקלאפט דאס קינד בלוטיג, אן אכצן יעריגן בחור, און ער האט אים איבערגעלאזט בלוטן אויף די פלאר און ער איז אנטלאפן. דאס איז די רוצחים. און די חברה זענען אים נאכגעלאפן, און א פאליס אפיסער האט עס אויך געזען, און ער האט אזא וועספע, ווייסט ס'הייסט א וועספע, א ביציקלעט. ער איז אים נאכגעלאפן אפשר צוויי, דריי, פיר מייל, מיט רעד לייטס, מיט טרעפיק, אלעס איז דארט דא, און משה אהרן איז שנעלער געפארן, מורא'דיג וודאגיש, און ער האט אים געכאפט געס ווי? אין קריית בעלז! הא-הא-הא-הא! אין קריית בעלז! אוי בעלזער רב זאלסטו זיין געבענטשט האסט געבויעט א קריה! דארט האט מען אים געכאפט, מען האט אים אפגעשטעלט, און מען האט אים אריינגעפירט צו די פאליס, קודם האט אים די פאליס צוריק געפירט ווייזן וואס ער האט געטון, און נאכדעם האט ער אים אריינגעפירט פאר קוועסטשענינג, יעצט האמער אונז גאר אן ערנסטן פראבלעם. כ'האב אייך שוין מסביר געווען אויף איינעם פון די שיעורים אז די ODA איז א טראסט ארגענעזעישן. די גאווערמענט טראסט זיי מיליאנס אוו דאלערס. און אזוי ווייטער. יעצט, מען לייגט ארויף אלע משפחה. הערשל קעסטנבוים קען נישט זאגן כרמי שלי לא נטרתי. די גאנצע משפחה האט ער ארויפגעלייגט דארטן. און יעדער איז יונק פון דעם. און נאכדעם דארף נאך בלייבן עפעס. און די גאווערמענט טוט עס פיינענצירן. און פארטיג. יעצט. לעיזער קעסטענבוים קען דארט נישט זיין קיין אפיסער און קיין איינגעשטעלטער ווייל ער האט מאלעסטעט א קינד צוועלף דרייצן יאר און די קינד האט אים געסוט מען האט אים געוואלט איינזעצן סאיז געווען טשארלס היינס גוטע צייטן און סאיז געשעהן אזוי אז ער האט באצאלט דאס קינד דרײַ הונדערט טויזענט דאלער דער טאטע פון דעם קינד האט געזעהן אז דרײַ הונדערט טויזענט דאלער איז גארנישט באצאלט און לעיזער איז א דעינדזשערעס מען איז ער געגאנגען נאכן סעטעלמענט האט ער עס ארויפגעלייגט אויף א בלאג סא דאס קינד איז דא די דרײַ הונדערט טויזענט דאלער האט מען באצאלט און לעיזער קען נישט זיין זיין קיין חלק פון די או די עי. יעצט משה אהרן קעסטנבוים איז איינער פון די אפישעלס דארט. יעצט אז ער האט געמאכט א היט ענד ראן אין אויסלאנד האט ער פארלוירן זיין טראסט און אזוי ווי ער האט פארלוירן זיין טראסט קען ער מער נישט זיין אין די או די עי האמער אונז יעצט א גרויסן פראבלעם. ווער וועט אונז פירן די ODA? ווער? יעצט איך וויל ענק זאגן, אויב עטס זעטס נישט די געוואלדיגע השגחה פונעם אייבערשטן וועל איך עס ענק ארויסברענגען, די ODA איז לעיזער קעסטנבוים, דאס איז די חברה וואס זיי גראבן די טויטע, די טויטע האבן אים נעבעך פארפירט דעם וואגן, דאס הייסט די רוח פון נבות היזרעאלי. דער אייבערשטער האט געזוכט איינער זאל פארדרייען דעם קאפ פאר אחאב, איז געקומען ויצא הרוח, דאס איז געווען נבות היזרעאלי וואס איז נעבעך געשטארבן ווייל אחאב'ס ווייב האט אים געהארגעט זי האט געוואלט ירש'נען זיין ריעל עסטעיט לאנד, און דער רוח פון נבות היזרעאלי האט פארפירט אחאב'ן ער זאל גיין אין מלחמה און ער איז געהארגעט געווארן. דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין. יעצט איך הער אויך זאגן, איך ווייס נישט זיכער, אז די וויזשען מעדיקעל איז אויך שוין געווארן אפגעקויפט, דורך לעיזער קעסטענבוים, דורך די ODA, כ'וויל מסביר זיין יעדן איינעם ווער ס'גייט אריין צו עני פון די מעדיקל סענטערס איז ער א חלק פון געבן יד לפושעים פון גראבן טויטע, שטעל דיר פאר מ'קען אין אמעריקע גראבן טויטע? עניוועי. סאו אונז האמיר א פראבלעם, כאטשיג למשל שמיטה איז נישט שייך אין חוץ לארץ, אבער טאמער ברענגט מען פירות פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ איז עס א פראבלעם, די זעלבע דא אויכעט אין אמעריקע, וואס דו האסט גארנישט צו טון מיט גראבן די טויטע, קענסטו ווערן פונקט אזוי נכשל אין גראבן טויטע מיט דעם וואס דו גייסט צו די או די עי, געסט זיי חיזוק, און מען דארף מברר זיין צו די וויזשען מעדיקל איז נישט קיין חלק פון זיי. סא יעצט לאמיר אבער גיין ווייטער, למעשה האמיר אונז דא א גרויסן פראבלעם, ווייל אונז ווייסמער נישט וואס צו טון, ווער וועט אונז פירן ווייטער די או די עי? סא. למעשה איך וויל ענק זאגן אן עצה טובה, עטס ווייסט דאך אמאל הערט עטס אמאל נישט, ס'איז דא דא דער טורנער, דער וואס האט גענומען לאנוצי פאר א לויער, און ביי קאואינצידענס האט לעיזער קעסטענבוים אויך האט גענומען דעם לויער פאר זיינע זאכן, איך האלט אז דער טורנהיים דארף אונז געבן זיין לויער לאנוצי, מאכן א בלבול, ער האט נישט געזען, ער האט נישט געוויסט, ער האט נישט, ער האט זיך פארלוירן, עטס קענטס דאך די אלע לויערס ווייסן דאך שוין וויאזוי צו מאכן די אלע סחורה, יא יא ער האט זיך פארלוירן. און וואס צו טון ווען מען קריגט א מיליאן דאלער האט ער זיך נישט פארלירן, די גאווערמענט קען אים מער נישט טראסטן, באט עניוועי איך האלט אז מען דארף שוין אפקאלן זעהן ווי טורנהיים איז, טורנהיים קען מען טרעפן גראד דורכן די עי'ס אפיס, עטס קאלטס טשארלס היינס וועט ער ענק זאגן פונקטליך ווי ער איז יעצט אין וועלכן פארווארפענעם קיבוץ אין ארץ ישראל, און מען דארף צושטעלן פאר. משה אהרן קעסטנבוים א געהעריגן לויער, ס'איז דאך א דזשאוק, מ'זאל איהם נישט צושטעלן א לויער? ס'איז דאך שוין ממש מיינד באגלינג. לעיזער האט צוגעשטעלט פאר ברוך מרדכי'ן, פאר לעבאוויטש זאל מען איהם נישט צושטעלן א לויער? איך האלט מ'זאל שוין דינגען קאנטינענטל, מ'דארף מאכן א ריזיגע אספה און מ'דארף צוזאמשטעלן אפאר טאלער. איי לעיזער האט געלט, משה אהרן האט געלט, דאס איז אירעלעווענט. כ'האב ענק שוין געזאגט, אין וויליאמסבורג געבט מען נישט קיין צדקה, וויליאמסבורג געבט מען געלט פאר. לעקערס מיט שמעקערס מיט בעקערס. פאר א נארמאלן ארעמאן האט נישט קיין געלט. איינער העט ענק זאגן אז מען טיילט דא, סגייט ארויס מיליאנען צדקה. יא, סהאט א נאמען אן אדרעס. ביז יעצט איז עס געגאנגען פאר אברהם סלאנים, יעצט העט עס גיין פאר אנדערע. אברהם סלאנים איז געקומען דא זיך רייצן אז ער קען קומען אויף א חתונה, ער האט נישט קיין מורא. אברהם סלאנים, רייץ דיך נישט. דו רייצט דיך מיטן אייבערשטן. דו האסט געטון א פארברעך, דו האסט געוויסט וואס דארט גייט פאר. ווייל דו ביסט געווען דער מעקלער דא. און מען האט דיר געזאגט דארט איז דא א בית החיים. דאס האט דיך נישט געהארט. ווייל עטס האטס טאקע געמיינט אז סאטמאר טרעט שוין אויף די תורה, ס'נאך דא אפאר אלטע תלמידים פון רעבן וואס ס'טוט זיי וויי, און ס'דא אפאר וואס האבן האטליינס און זיי שרייען עס ארויס, און ווען דו שרייסט שרייט דער אייבערשטער מיט, אז דו זיצט רואיג זיצט דער אייבערשטער פונקט אזוי רואיג, איי ס'טוט אים וויי? איז עמו אנכי בצרה, דאס הייסט גלות השכינה, עניוועי איך האלט אז אזוי ווי אברהם סלאנים איז יעצט דא קען מען אים געבן ער זאל פירן די ODA, איך האלט מען דארף נישט צושפארן וועגן דעם די ODA, אברהם סלאנים וועט עס גוט פירן, ס'וועט זיין א מחיה. איך האלט נאך א זאך, איך האלט אז מען טאר אים נישט נעמען צו די פאליס אין ארץ ישראל, ווייל דאס זענען דאך ציונים, כופרים, אפיקורסים. שטעל דיר פאר, אהרן טייטלבוים מיינט ער טוט א גוטע זאך, און אהרן טייטלבוים מיינט אז טאמער וועט ער נישט פראטעסטירן וועט זיין אן אומגליק, און אז ער וועט יא פראטעסטירן גייט משיח קומען. שטעל דיר פאר, דער נידריגסטער מענטש ביי כלל ישראל איז געווען דער איש התלוי. יאשקע פאנדראק דעם וואס מען האט געהאנגען, שטעל דיר פאר ווייל ער האט זיין גויאישע חגאות האט מען נישט געלאזט ער זאל ראטעווען די בחורים פון מיליטער, הא-הא-הא, שטעל דיר פאר ווער ס'האט זיך ארויסגעשטעלט קעגן סאטמאר, דער גרעסטער לאו-לייף וואס האט אנגעמאכט א חורבן האט אויסגעבלוטיגט די קאטוילישע האבן אויסגעבלוטיגט אידיש בלוט אלע יארן, הא-הא. ער שטייט נאך אונז יעצט א ביין אין גארגל און זאגט אהרן דו קענסט נישט מאכן א פראטעסט, נאכדעם וועט ער שוין צופאלן, דער רב וועט נישט קומען, שטיינמאן וועט שוין דעם איבערמאכן, די גמרא ברענגט אז אונקלוס הגר האט זיך געוואלט מגייר זיין, איז ער געגאנגען און האט ארויפגעברענגט יאשקע פאנדראק, ער האט אים געפרעגט מיט וואס איז מען דיך דן יעדן טאג, האט ער געזאגט מען קאכט אויף דעם גיהנום מיט שכבת זרע רותחת, ס'שטינקט אוועק, און. מען נעמט מיך ארויס מען מאכט מיך לעבעדיג און מען דערהארגעט מיך נאכאמאל, פרעגט ער זאל איך מיך מדבק זיין צו די אידן, זאגט ער ניין זוך דיר נישט קיין געשעפטן, אל תדרש שלוותם וטובתם כל הימים, סטעי סטעי אוועי, סוף האט ער זיך מגייר געווען ער געווארן אונקלוס הגר. שכבת זרע רותחת, העהע, זעמיר אין דעם פארכאפט דאס ביטערסטע. שיעור ד' גבוה, וואס דארט טוט זיך אפ, אונז גיימיר פראטעסטירן אז מען זאל נישט לאזן די בחורים נעמען אין מיליטער, איך בין היינט נישט זיכער צו ס'איז א בעסערע א גרעסערע עבירה צו זיצן אין שיעור ד' און בחורים טשעפען איינער מיטן אנדערן, א בחור האט מיר געזאגט ער געהער נישט אין שיעור ד', א שיעור ד' בחור האט אים אריינגעשלעפט, ס'איז דארט ממש מותר לכתחילה, און אהרן טרויט זיך גארנישט צו זאגן ווייל זיי וועלן אים זאגן העי געדענקסט ווען דו האסט אונז געטאטשט, דאס וועט נאך ארויסקומען, אהרן איז אויך נישט דער גרויסער צדיק. כאטשיג עטץ ווילט פארקויפן ער איז רשכבה"ג, יא אין אין זנות איז ער רשכבה"ג. איך בין שוין נישט זיכער צו גיין אין מיליטער איז א קלענער עבירה ווי צו גיין אין שיעור ד'. ער האט מורא צו רעדן, מ'האט מורא צו טוהן, פארוואס העהעהע זיי לייגן גראד, אין חרם וועט מען לייגן יענעם, יענער פארלירן זיין דזשאב. עניוועי, איך וויל מסביר זיין, איך זאג עס נאר, נישט מען זאל מיינען איך האלט מען מען זאל גיין אין מיליטער, חס ושלום, איך זאג נאר ס'איז גארנישט קיין גרויסער חילוק שיעור ד' מיט די מיליטער, און ס'איז גארנישט קיין גרויסער חילוק וויאזוי די ישיבות האבן אויסגעזעהן ביז יעצט ווי די מיליטער. קיינער האט זיך דאך נישט געטרויט צו רעדן א ווארט, און אז איינער האט גערעדט האט מען אים געלייגט אין חרם, אבער ברוך השם ס'האט דורכגעבראכן ווייל קיינער וויל נישט זיין געטאטשט ביי קיין חזיר. עניוועי, סאו דער יאשקע פאנדרעק, דעם וואס מ'איז דן מיט שכבת זרע רותחת, ער האט אפגעשטעלט דעם פראטעסט קעגן דעם וואס מ'האט געוואלט ארויסשרייען אז בחורים טארן נישט גיין אין מיליטער, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט. פארוואס? ווייל ס'איז דא א קאמען דענאמינעיטער צווישן די צוויי. אין אלע ישיבות און די תלמוד תורה'ס געבט מען נישט אבאכט אז מ'זאל ס'זאל נישט זיין שכבת זרע רותחת. ממילא קומט דער שכבת זרע רותחת און ער זאגט עה וועיט א מינוט ער איז דאך משלנו. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו דער משה אהרן, מ'דארף אים צושטעלן לאנוצי פאר א לויער. מ'געדארפט דינגען די האל, מ'זאל מאכן א גרויסע אסיפה. קוקט וואסערע א רוצח א יונגערמאן איז, ער לאזט איבער א. א בחור צוקלאפטערהייט בלוטן דאס איז די גרעסטערע רציחה אפילו ווען ער האט נישט געהאט קיין לייסענס אפילו מען האט גארנישט געהאט דאס טאר מען נישט טוהן דערס אנער אמאנג טיעפס סאיז דא יעצט א מוראדיגע מעשה אין ספעין איינער איז געגאנגען ער געגנבעט ער האט געוואלט האבן א ווידיאו קעמערע האט ער עס געגנבעט ביי איינעם האט ער איינגעבראכן געגנבעט און ער איז אנטלאפן. מען האט אים נישט געכאפט, סוף איז ער געגאנגען און ער האט געשפילט די ווידיאוס, האט ער געזעהן ווי ער איז מאנס, ער איז מכשיל יונגע קינדערלעך, אזוי ווי ער איז מכשיל יונגע קינדערלעך, איז ער געגאנגען גראד צו די פאליס, ער האט געזאגט אזוי, איך האב עס גע'גנב'עט, איר ווילט זעצט מיך איין, אבער איך קען נישט צוקוקן ווי יענער איז מכשיל קינדער, מען זעהט ווי ער טוט מיט זיי זנות, מען האט יענעם אויפגעפיקט, ווייל ער האט געזאגט פון ווי ער האט עס גע'גנב'עט, מען האט אהערגענומען די ווידיאוס, מען האט אויפגעזוכט די קינדערלעך, ס'גוים. און מען האט אים איינגעזעצט איך געדענק נישט אויף וויפיל יאר, דאס הייסט דער איז אנער אמאנג טיעווס, האב איך שוין געזאגט דעם עקספרעשן אסאך מאל, אז איינער גנב'עט אין שטאט און ער האלט זיינע באהעלטענישן ערגעץ אינדרויסן, און ווער וואטשט עס? אויך א גנב, נו קען דאך יענער גנב עס צוגנב'ענען, דער תירוץ איז דער איז אנער אמאנג טיעווס, איך טאטש נישט פון מיין חבר, און דאס האט דער מענטש געטענה'ט אין ספעין, איך בין א גנב, איך האב ליב ווידיאו, איך קען עס נישט אפארדן, בין איך געגאנגען איך האב געגנב'עט א ווידיאו מאשין, אבער ער זאל טאטשן? קינדער? דאס איז אנהערד אף! גאנץ ספעין, די גאנצע וועלט, ס'איז באשריבן יעצט אין אלע צייטונגען, די גאנצע וועלט איז אויף מיט דעם! וואסערע א היראו ער איז, ער הייסט נאך א היראו, כאטשיג ער איז א ביליגער גנב, ער זאגט טאטש א טשיילד? איטס אנהערד אף! דער קעסטנבוים האט געקענט איבערלאזן א קינד צובלוטיגט, הי דידנט קעיר לעס! איך געדענק זיין טאטע האט אמאל אריינגעגעבן א ספר תורה, זיין טאטע בעיסיקלי איז געווען בסך הכל ברוכ'ל ראבינאוויטש'ס א תלמיד. האט ער דעמאלטס אריין געשריבן ער איז פון די אלטע אין איד האט מען אריין געשריבן פון די אלטע זקנים תלמידים פונעם מנחת אלעזר האט משה לייב געשריבן ער איז נישט פון די אלטע ער איז פון די נייע ער איז פון ברוכ'לס חברה ברוכ'ל האט געפירט א פייערדיגע ישיבה קוק אן שמ'זאנוויל גאלד האט א זון חזקל גאלד אמאל אין די בית המדרש זיין טאטע קומט ארויס ער מייכן זיך געווען א האלבע שעה און ס'איז נישט געגאנגען, נאר אביסל, קומט ער ארויס רבונו של עולם, א כזית'ל פאר דיינעטוועגן, דער כזית'ל איז חזקאל גאלד, א אפגעפרעגטער הונט, געט ארויס חרמות, ער איז א משגיח ביי זישען, ביי די בעיקערי, דא איז ער אין סאטמער, מ'האט אים ארויסגעווארפן, אריינגעווארפן, זיך געבויט אן אייגענע שול, שרייבט אונטער ווי מ'הייסט אים, דאס איז דאס כזית'ל. דאס כזית'ל איז טייער, דאס איז דער גאנצער חזקל גאלד. סא דאס זענען די תלמידים פון ברוכ'ל ראבינאוויטש. און ער, דער לעזער קעסטנבוים'ס טאטע ר' הערשל האט עס געוואלט לייקענען. ער גאר האהאהא, ער פון מנחת אלעזר, ער האט מסתם דעם מנחת אלעזר נישט געקענט. יעצט חזקל גאלד'ס טאטע שמ'זאנוויל גאלד האט אמאל געזאגט, כ'האב עס געהערט פון אים, ער האט געזאגט, וועגן דעם האב איך אזא ברען צו תורה און יראת שמים, ווייל איך בין געווען דער ערשטער וואס איך בין געגאנגען אין מקווה, גראד נאכדעם ווי דער הייליגער רב, ער האט געמיינט אויף ר' ברוך ראבינאוויטש, איך בין געווען דער ערשטער וואס איך בין געגאנגען אין מקווה נאך אים, און דאס האט מיר גורם געווען איך זאל ברענען צום אייבערשטן, האט ער מסביר געווען אז די מקווה איז נאך געווען הייס פון זיין קדושה, דאס הייסט דאס זענען די ברוך ראבינאוויטש'נס חברה געקומען דא, א הערשל קעסטנבוים האט אהער געברענגט אזא לעזערן מיט אזא זון א משה אהרן, ער קען איבערלאזן א איד צובלוטיגט, דאס ווייזט וואס הערשל איז געווען, ער האט גע'גנב'עט אונזערע פאווערטי פראגרעמס, לעזער האט געגנבעט, זיי האבן געקויפט דא די אלע ריעל עסטעיט ארום וויליאמסבורג וואס איז געווען ביליג ווייל זיי האבן געהאט פון ווי צו קויפן, און זיי האבן אונז געלאזט מיט פינעף זעקס טויזענט דאלער רענטס א חודש, העלפט גייט סעקשן עיט און די אנדערע העלפט דארף דער אינגערמאן ארבעטן אכצן שעה יעדן טאג, דאס איז דאס איז די קאמיוניטי צוזאמגעשטעלט, א חוצפה א מענטש קען אנטלויפן ווען ער האט אראפגעקלאפט א קינד. און ער האט נישט געהאט וואס צו באהאלטן ווייל ער האט לייסענס און ס'איז געווען געדונגען געהעריג, אנבעליוועבל. דאס איז אויך געווען דער רוח פון נבות היזרעאלי, דער רוח האט אים פארדרייט דעם רעדל, ער איז נישט שולדיג, ער קען ארויסגיין אינעסענט, דער רוח פון נבות היזרעאלי געקומען, אריין געפארן אין בחור. יעצט וואס איז משה אהרן געווען אין ארץ ישראל, וואס האט ער געזוכט, ער האט געזוכט דארטן צו גראבן אפאר טויטע. איינער זאגט ער איז געפארן מיך באגראבן ווייל איך בין דארט געווען, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, ער איז געפארן צו די טויטע, סאו די טויטע האבן אים געוויזן, יעצט קען מען דיך דערווערגן אויך. יעצט איך האלט מען זאל ערלעדיגן אז די פאליס זאל דראפן די טשארדזשעס, איך האלט מען זאל גיין צום בית דין, בית דין אין ירושלים, שאלה נאר צו וועלכן בית דין, ווייל משה שטערנבוך האלט איך מען מעג גראבן טויטע, אבער טובי' חוטא זונטאג מאנטאג האלט איך אז מען טאר נישט, סאו דארף מען גיין צו משה שטערנבוך מ'וועט אים געבן א פופציגער און פארטיג, נישט פופציג דאלער נאר פופציג טויזענט. ער פארקויפט זיך נישט ביליג, ער איז א גרויסער גאון. יעצט עס קען זיין נאך א זאך, עס איז נאר מיין אייגענע חשד, אז אזוי ווי טורנהיים האט זיך אויסגעפאפט א דעטעקטיוו פון דרייסיג יאר, ער האט זיך געזאגט אז ברוך מרדכי האט מיט אים געטון כל דבר אסור, נאכדעם האט ער געזאגט פארקערט אז שלמה'ן קעלנער האט אים געוואלט באצאלן געלט, אז ער איז א זייער געלונגענער מענטש, קען זיין לייזער האט געשיקט זיין ברודער משה אהרן זאל אים פשוט הרג'נען, ווייל דער קאורט פון ברוך מרדכי קומט זייער נאנט, און מ'וועט אים נוצן אויפן סטענד. סאו דא גייט זיין לעבעדיג און פרייליך, קען זיין זיי האבן געפארן הרג'ענען אבער דאס איז נאר מיין אייגענע אסאמפשן. יעצט עטס געדענקטס ווען אונז האבן מיר געהאט א פראבלעם מיט איינעם אבא ראזען ער האט געגראבן טויטע און זיי האבן געהאט עפעס א קאמפעני וואס האט אימפארטירט עירקאנדישענערס מען האט ארויס געגעבן א חרם אז מען טאר נישט קויפן פון זיי זיי האבן געטענה'ט צו בית דין זאגט ער צו מיר אונז זעמיר דיסטריביוטערס פאר א קאמפעני אונז האמיר גארנישט מיטן גראבן. ס'איז געווארן א דזשאוק און בית דין האט אראפגענומען דעם חרם. מ'מעג קויפן עירקאנדישנער. ס'איז געווארן א דזשאוק ווייל ער האט עס פארקויפט ביליג. בית דין האט געזעהן מ'וועט עניוועי נישט פאלגן. סאו פארוואס האמער אונז א פראבלעם געהאט מיט דעם אבא ראזען? פארוואס האמער אונז נישט קיין פראבלעם מיט דוד שמידל אז ער גראבט די טויטע? סאו לייזער קעסטנבוים איז אהין געפארן אויססטרעיטן אז ניין נישט דוד שמידל גראבט די טויטע נאר אבא ראזען און זיי גייען פראטעסטירן פאר זיין הויז. עניוועי לאמער זיך צוזאמען קלויבן און זיך נישט פארלירן. לאז קודם דער טובי' חוטא זונטאג מאנטאג פארן צו די פאליס. און ער זאל זעהן אז מ'זאל זיי רופן, מ'זאל רופן די פאליס רשעים, און מ'זאל אים רופן דעם קעסטנבוים א צדיק, און מ'זאל ארויפפארן בתופים ובמחולות, מ'זאל דארט טאנצן, ווייל נאר דעמאלטס וועט מען קענען אויססטרעיטענען דעם מצב, און מ'זאל אויך זאגן דעם בחור אז אונז האמיר דא אן ODA, און אונז וועלמיר נעמען קער פון אלע פראבלעמען, מ'וועט אים געבן בערל אשכנזי, ער וועט אים לערנען פרייוועט, ווען ער אין די צייט וואס ער קען נישט צוריק גיין צו די ישיבה. אונז קען מען אפילו שיקן בערל אשכנזי אויף ארץ ישראל. און אויכעט מאיר לעבאוויטש דער זון פון ברוך מרדכי'ן, ער וועט אים גיין ברענגען זונות, ער וועט האבן פלעזשער. דער רויט שרייבט מען זאל האבן פלעזשער אין שובבים. מאיר לעבאוויטש ס'איז געשריבן אין די דאקומענטס פון די קאורט ס'וועט אלעס ארויסקומען כ'האב אים געזאגט דאס גייט ארויסקומען די בעסט סעלער מאיר לעבאוויטש. א בחור זאגט, כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען פון בחור, דער בחור האט טעסטיפייד אז מאיר האט אים גענומען צו זונות, און ער האט געוואלט זען וויאזוי דער בחור איז מזנה, פון דעם האט ער באקומען טרילס, אויסער דעם וואס מאיר האט אליין געטאטשט בחורים, אבער דאס קומט ארויס, איך ליין אלעס וואס ס'שטייט אין די קאורט פעיפערס, צו עוואוידן לאו סוט, מאיר לעבאוויטש וועט דיר צושטעלן אפאר זונות, דארפסט דיך נישט זארגן, זעמער דא אין אמעריקע, און פירן דעם סיסטעם, טשארלס היינס איז דער באלעבאס. זישא ווייס, דאס איז א נעפיו פון דעם משה אהרן קעסטנבוים זישא ווייס עט אים אויסלערנען וויאזוי מ'איז א משכב זכר'ניק ווייל קען זיין ער האט געכאפט א זעץ אין קאפ איז ער אביסל צודרייט געווארן סא זאל ער קענען ווערן געי אויכעט משה גבאי עט אים מאכן א מעמבער פון אחים לדעה עט אים אויך געבן א איינטריט צום רעבן צום הייליגן רעבן. ווען ער עט וועלן עט ער קענען זיך מזכיר זיין. יעצט דוד שי' פרידמאן האט מכשיל געווען א בחור און מ'האט אים קאנפראנטעד זאגט ער ס'איז גארנישט ער האט חתונה וועל איך אים געבן אומזינסט די פיקטשערס און כ'וועל אים געבן פאר צוויי שבע ברכות'ער אויך פיקטשערס. דוד שי' דו שייגעץ דו רשע דער בחור עט קיינמאל אין לעבן נישט קענען חתונה האבן אין לעבן נישט סא דו גייסט אים געבן וואס? פיקטשערס צו די חתונה הי'ס נעווער גאנע געט מעריד. סא אונז עמיר זאגן דעם בחור אז אונז עמיר אים געבן צוויי שבע ברכות'ער פיקטשערס אומזינסט דוד שי'. פרידמאן עט אים געבן די פיקטשערס און עט אים אויך געבן ביי די חתונה די פיקטשערס. משה וואלף קליין העט אים שרייבן לאוו לעטערס מיט פאומס אזוי ווי ער טוט פאר די מיידל נעבעך די וואס זענען נישט געזונט געווען און אונז עמיר מאכן זיכער אז משה וואלף וועט שרייבן פאר די נורסעס די וואס זיי נעמען קעיר פון בחור העט ער זיי שרייבן לאוו לעטערס. איך זע ס'איז א שמוציגע קאמיוניטי אונז זעמער און רובם ככולם זענען זאליקאס. אז מ'עט ברויכן עט גרינפעלד צולערנען מיטן אביסל אויכעט פרייוועט. און שי' הערשל פרידמאן עט אים געבן ביליג דעי טשייניז לאושענס ווייל ערט זיין אסאך אין בעט עט ער אביסל שטינקען ממילא דער שי' הערשל פרידמאן ווייסט פונקטליך וואס צו געבן ער ווייסט עס פון ווען ער האט געהאט הערפיס און רעש איז אנבעליוועבל. יעצט ס'דא אנקאנפירמד ריפארטס כ'נעם נישט קיין שטעלונג. אז ער איז געפארן הרג'נען א פעמילי מעמבער, דער וואס בונטעוועט דארט ארום קעגן גראבן די טויטן, אבער דאס איז אנקאנפירמד, און ער האט עס געוואלט גיין ריפארטן צו די פאליס יענע פעמילי מעמבער, נאכדעם וואס נחום ראזענבערג האט געהאט א מסע הקודש צו די מדינת ישראל, איז בקיצור האט ער עס יא געוואלט ריפארטן, איך ווייס נישט, קען זיין, קען זיין ער האט עס ריפארטעד, קען זיין נישט, קען זיין דאס איז סתם רומערס, איך מיין איך נעם נישט. קיין אחריות אויף די אלע קליינע רומערס, אבער דא היא עקא, דאס איז וואס ס'בלייבט. לעזער, כ'האב דיר געזאגט, דער אייבישטער איז א כל יכול. דער מהר"ל פון פראג איז מסביר, די גמרא זאגט א משל אריינצולייגן אן עלעפאנט אינעם לאך פון א נידל, די מהר"ל מסביר, די מענטשליכע שכל טראכט אדער אז דער עלעפאנט שרינקט, אדער אז די לאך פון די נידל ווערט גרויס. זאגט די מהר"ל, ניין, ביידע אין די זעלבע צייט, דער עלעפאנט איז זיין סייז, די לאך פון די נידל איז זיין סייז. און דער אייבישטער קען דאס אן א פראבלעם מאכן ס'זאל אריינזיין. די זעלבע דא אויכעט. לעזער כ'האב דיר געזאגט, ס'איז דא צוויי וועגן, און ביים אייבישטען זענען זיי ביידע פונקט אזוי גרינג. איינס איז דיך צוצונעמען פון געלט, ער קען דיך אהיים רופן, ער האט שוין שטערקערע פון דיר און גרעסערע מיליאנערן אהיים גערופן. אדער ער קען צונעמען דאס געלט פון דיר, און דו קענסט בלייבן אן ארעמאן. לעזער, דו האסט דיך אנגעהויבן צו טשעפען מיט טויטע. דו האסט דיך אנגעהויבן צו טשעפען מיט לעבעדיגע, דו האסט פיינענצירט ברוך מאטכען אז ער זאל זיך קענען גראנגלען און גראנגלען, ער גייט צוריק אם ירצה השם. לעזער ער האט מיר וויי געטוהן, מען האט אריינגעשיקט דיין געלט מיך אונטערצוברענגען, איך האב זיבן יאר נישט קיין שול וואו צו דאווענען, ס'ווערט יעצט אכט יאר, איך האב גארנישט געטוהן פאר קיינעם שלעכטס, נאר ברוך מאטכען האט געוואלט אז ער זאל קענען גיין אין גאס. און אויף דעם חשבון האט ער געווארפן מיך צו די דאגס, ער האט געווארפן ר' שלמה אהרן צו די דאגס, און דער סוף גייט דער אייבישטער ווארפן לעזער קעסטענבוים צו די דאגס, און אויך זיין זון, זיין זון דער וואס האט געמאכט אין ארץ ישראל יעצט אסאך געלט, ער שיקט אים אריין געלט צו פיינענצירן, זאלסט געדענקען איין זאך, לפני שבר גאון, האסט געמאכט יעצט אפאר הונדערט מיליאן דאלער, דאס איז גארנישט, נאכדעם וועסטו כאפן אזא זעץ אז דו וועסט אראפפליען ביז אראפ, דער זון פון ברוך מאטכע, ער ווייסט ער האט א טאטן א נואף, איין זון איז צוגעקומען זאגן פארן וויקטעם אין קאורט, איך האב עס געזען, נאכדעם האט מען געגעבן זיין טאטן צוויי און דרייסיג יאר, ער איז געקומען זאגן איך בין נישט ברוגז אויף דיר, ווייל יעדער האט געוואוסט וואסערע א חזיר ער איז, אז ער זיצט אין תפיסה וועט ער כאטש נישט מטמא זיין נאך הונדערטער קינדער, ווייל היינט אז מען איז מטמא א קינד ווערט עס פאבליק אינפארמעישן. סאו איך וויל ענק אלע זאגן, חיים יענקל דו ביסט דער זון פון ברוך מאטכען, דו האסט אריינגעשיקט געלט אונטערצוברענגען די מערכה, וואס אונז שלאגן מיר זיך, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זאלסט געדענקען, ס'געשעהט איינע פון צוויי זאכן, און ביים אייבערשטן איז ביידע די זעלבע גרינג, ער קען מאכן פון א מיליאנער אן ארעמאן, און ער קען מאכן פון א מיליאנער א טויטן. אדער נעמט ער אים צו פונעם געלט, אדער נעמט ער דאס געלט צו פון אים. און דאס גייט עץ אלע באצאלן. ס'האט זיך אנגעהויבן צו מופן אזוי אז דער אייבערשטער ווייזט אונז א געוואלדיגע סייעתא דשמיא, אז אונז זעמיר שוין נישט אין אזא חושך ווי זעמער געווען, געהאלטן ר' שלמה אהרן קעלנער אין א חושך צוויי און א האלב יאר. און די בזיונות מיט אלעם. פארוואס ברוך מאטכע זאל קענען וואקן? וואטש און סי. ער וועט אם ירצה השם נישט וואקן, און דיין געלט וועט פון ענק אוועק וואקן אדער דו וועסט אוועק וואקן פון געלט. סיי דער לעיזער קעסטנבוים און סיי דער גרויסער מיליאנער וואס האט געמאכט יעצט אפאר מיליאן דאלער. חיים יענקל לעבאוויטש. מען האט שוין געזעהן אז אלעס חיים יענקל. עניוועי, דאס איז געווען אן עמערדזשענסי צוגעלייגט.